מלכים ב' פרק י ד, יעצט גייען אונז אריבער צוריק צו יהודה, אונז לערנען אז בשנת שתיים צו יואש מלך ישראל איז געווארן קעניג אין יהודה אמציה אמציהו בן יואש מלך יהודה, אונז האבן געלערנט ער איז געווען פֿינף און צוואַנציק יאר ווען ער איז געווארן אלט, הייסט נישט א קליינע בעיבי אזוי ווי אנדערע וואס זענען געווען דא קליין און יונגער. זיין מאמע האט געהייסן יהועדן פון ירושלים, יעצט ער איז זעלבע זעלבע וואס שטייט אויף די אלע מלכים דא, ער איז געגאנגען בדרכי דוד דוד, בדרכי השם, ס'הייסט געטון ריכטיג בעיני השם, נישט אזוי ווי דוד, נישט ממש אזא צדיק ווי דוד, אזוי ווי יואש, בעיקר במות איז געבליבן, ס'איז נאכאלץ געווען במות, איז נאכאלץ געווען אין ירושלים אין יהודה. יעצט אונז געדענקען אז זיין טאטע יואש איז געהארגעט געווארן דורך די עבדים זיינע, ס'איז געשטאנען זייערע נעמען פריער, און זיי האבן געמאכט אמציה בעצם די מלך, און זעט אויס לכתחילה איז ער געווען משעובד פאר זיי, זיי האבן געמאכט דעם מלך, אבער זאגט דער פסוק ווען שוין איז חזק געווארן די מלכות בידו, שפעטער אז ער האט זיך געשטארקט, האט ער נוקם געווען אין זיין טאטן, ער האט געהארגעט די עבדים וואס האבן געהארגעט זיין טאטע, הגם זיי האבן אים געמאכט דעם מלך, יא, ס'איז זיך אים געקומען די מלכות, ס'קומט זיך נישט זיי גארנישט. און שטייט א חידוש אז וואס אז ער האט געהארגעט נאר די עבדים נישט זייערע קינדער הגם זעט אויס אנגענומען געווען אין יענע תקופה נאך אז מען איז מעניש אזא מענטש א מורד במלכות מ'איז מעניש זיין גאנצע משפחה האט ער געזאגט שטייט אין די תורה לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו יומת האט ער געטון אזוי ווי שטייט אין די תורה און די קינדער זענען דאך גארנישט שולדיג האט ער געהארגעט נאר די טאטעס נאר די עבדים נישט די קינדער נאך א זאך וואס ער האט שטארק געטון איז ער האט געהאט א מלחמה מיט אדום און ער האט שטארק מנצח געווען צען טויזנט אדום אדומים האט ער געהארגעט ביי א סלע אין גיא מלח ער האט גערופן דעם סלע יקתאל דער רשי זאגט א גאנצע מעשה וואס עס מיינט אבער על כל פנים דאס איז נאך א מלחמה וואס ער האט געהאט און בהמשך צו דעם איז געשען נאך א מעשה מער אפשר מער א וויכטיגע מעשה נאכדעם וואס ער האט געהאט די מלחמה מיט אדום האט ער געשיקט א שליח צו יהואש בן יהואחז מלך ישראל יא דער אייניקל פון יהוא. האט אים געזאגט לכה נתראה פנים לאמיר זיך טרעפן רשי זאגט אז ס'מיינט לאמיר זיך פארמעסטן מלחמה ער האט געהאלטן אז ער גייט געווינען די מלחמה מיט מלך ישראל האט יואש געשיקט אים צו אים צוריק א בריוו א שליח געזאגט אזוי א משל די חוח וואס איז א קליינע בוים א קליינע בוש פון לבנון האט געשיקט א בריוו צו די ארז אשר בלבנון געב מיך דיין טאכטער פאר א פרוי וואס איז געטוהן קומען די חיות פון לבנון און צעשמעטערט, צעטרעטן דעם חוח. אין אנדערע ווערטער, דער רשי זאגט אז עס איז א משל אויף שכם בן חמור וואס בעט יעקב'ס טאכטער, מען האט אים געהארגעט, זיין גאנצע שטאט, על כל פנים וואס ס'מיינט צו זאגן אז איינער הייבט זיך אן, ער באגאדלט זיך, הייבט זיך אן מיט איינער וואס ער קען נישט, א קליינע חוח הייבט זיך אן מיט די ארז, דאס איז נישט קיין וועג, ער גייט פארלירן אפילו וואס ער האט שוין. זאגט ער די זעלבע זאך, דו באפילסט דיך אינגאנצן באגאדלט, האסט געשלאגן אדום, האלטסט דיך שוין גרויס, לאז זיי רואיג, הכבד ושב בביתך, געב זיך אליינס כבוד און זיץ אינדערהיים, ס'וועט נישט זיין קיין כבוד אז דו גייסט ארויס, כבוד וועט זיין אז דו הייבסט דיך נישט אן מיט מיך ווייל איך גיי געווינען, פארוואס פייפט, פארוואס טשעפעט זיך מיט שלעכטס און דו וועסט פארלירן די מלחמה מיט מיך? למעשה האט נישט געפאלגט, האט זיך טאקע געפילט גרויס, און ער איז געגאנגען, זיי האבן זיך טאקע געטראפן אין בית שמש אשר ליהודה, דארט איז געווען די מלחמה און ישראל האט געווינען אזוי ווי דער מלך ישראל האט געזאגט. און יהודה איז געכאפט אלע אנטלאפן, ער האט געכאפט די קעניג, ער איז געקומען אין ירושלים, ער האט צעבראכן דארט די חומה, פֿיר הונדערט אמה האט ער צעבראכן פון די חומה פון ירושלים, און גענומען די גאנצע געלט, אלע כלים פון דעם בית המקדש, אלע אוצרות בית השם, אלע בני התערובות, ס'הייסט רש"י זאגט קינדער פון שרים וואס ער האט געהאט אזוי ווי דאס איז געווען קינדער פון מלכות ישראל וואס ער האט געהאט אזוי ווי אלס א משכון כאילו ער האט עס זיי צוריק גענומען, און ער איז צוריק געגאנגען, ס'הייסט ער האט אויסגעפירט די מלחמה. און שוין און דא ענדיגט זיך יואש, און מ'האט שוין געלערנט איינמאל וועגן יואש, עס ענדיגט זיך נאכאמאל. אז ער איז געשטארבן, און מען קען קוקן נאך זאכן אין ספר דברי הימים, מען האט אים באגראבען אין שומרון און זיין זון ירבעם, ירבעם בן יואש איז געווארן דער מלך אין ישראל, די זעלבע זאך אויף אמציה, מען ענדיגט די מעשה מיט אמציה, ער האט געלעבט נאך נאך יואש מלך ישראל האט ער נאך געלעבט פופצן יאר, און ווער ס'וויל וויסן נאך קען קוקן אין ספר דברי הימים למלכי יהודה, און ווי איז ער געשטארבן אזוי ווי זיין טאטע יואש, איז ער אויך געשטארבן מיט א קשר פון זיינע עבדים וואס האבן זיך געמאכט א קאנספירעסי קעגן אים, ער האט געדארפט אנטלויפן קיין לכיש, און דארט איז ער געווען אבער זיי האבן אים געטראפן דארט זיי האבן אים געהארגעט און אים צוריק געברענגט מיט פערד און באגראבען אין ירושלים. נאך אים איז געווארן זיין זון א זעכצן יעריגער יונג עזריהו, ער איז געווארן דער קעניג. יעצט ער, ס'הייסט לכאורה אמציהו נישט עזריהו, האט געבויט איילת, ער האט. צוריק געברענגט די שטאט אילת צו יהודה נאכדעם וואס אחרי שכב המלך עם אבותיו אדער מיינט עס די מלך יואש וואס ער איז די מלך און נאך מלכות יואש דעמאלטס האט אמציה אמציה מלך יהודה געמאכט א מלחמה קעגן אילת וואס באלאנגט צו אדום עס האט דאך צו טון מיט יענע געגנט אדער מיינט עס זיין זון עזריה שוין יעצט גייען אונז צוריק צו מלכות ישראל. ירבעם בן יואש מלך ישראל איז געווארן דער קעניג, האבן אונז געלערנט, פֿופֿצן יאר צו אמציהו מלך יהודה, פון אין איין און פֿערציק יאר איז געווען א לאנגע קעניג, איין און פֿערציק יאר, ער איז געווען דער זעלבע אזוי ווי ירבעם, קעניג חטאת ירבעם, אבער ער האט אסאך מער אסאך מער מצליח געווען מיט מלחמות, אזוי ווי דער פסוק זאגט אז עס איז אזוי ווי א נבואה פון יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר, אפשר איז דאס די זעלבע יונה פון ספר יונה, נאר יונה האט געזאגט א נבואה אז דער אייבערשטער האט אזוי ווי מיר האבן געזען פריער, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף די אידן, ער האט געזען אפס עצור אפס אפס עזוב, אזוי ווי די לשון פון שירת האזיני, און לכבוד דעם האט ער געהאלפן די אידן, הגם עס האט זיך זיי נישט געקומט, האט דער אייבערשטער געהאלפן ביד ירבעם בן יואש כדי לא, און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט למחות את שם ישראל מתחת השמים. שוין, און ווער ס'וויל וויסן ווער מער וועגן ירבעם און אנדערע מלחמות ער האט געהאט מיט דמשק מיט חמת, קען קוקן אין די ספר דברי הימים למלכי ישראל.